שלום וברכה טייערע אידן און ברוכים הבאים צו גוט געלט אבער גוט געלט נומבער פֿיר און צוואַנציק מיטן גוטן בעל געלט בעל א טרעינער וואס העלפט אידן וויאזוי צו מאכן גוט געלט רבי חיים עקשטיין א גוטן חיים. א גוט יאר הרב פנחס.
יא. סאו ר' חיים כ'האב מיר אזא שאלה, ס'איז עקשעלי צוויי שאלות, איך גיי עס פרעגן ווייל איך מיין אז ס'איז ס'זעט אויס ווי ביידע זענען צוויי נושאים אין די זעלבע סוגיא. איינס איז וואס מיינט פאנדאמענטל אנאליסיס, און די צווייטע איז וואס מיינט טעקניקל אנאליסיס, איך ליין עס גוט?
יא, סאו באמת איז עס איין שאלה, עס איז נישט צוויי שאלות. עס איז איין שאלה, וואס איז דער חילוק, וואס איז די דיפרענס, די חילוק צווישן פאנדאמענטל און טעקניקל אנאליסיס.
אקעי.
דאס איז די שאלה.

ס'דא צוויי סיבות אבער פארוואס איך קען דיר טראסטן. אקעי. עס איז דא איין סיבה ווייל איך האב דורך געטוהן די סוגיא וואס ווערט אנגערופן פנחס גלויבער.
וואו, שרעקעדיג.
יסודות'דיגערהייט און איך בין ארויס געקומען מיט די קאנקלוזשען אז ביסט א גוטע מענטש.
אקעי.
און עס איז דא נאך א זאך סיבה וואס איך קען זיין ווייל ס'קען זיין איך האב דיך געזעהן צווישן צוואנציג מענטשן און איך האב געזעהן אז די איינציגסטע מענטש וואס האט זיך אראפגעבויגן אויפהייבן די גארבידזש ווען עס איז אראפגעפאלן פון מענטשן איז געווען דו. טעקניקלי זעה איך אז ביסט א גוטע מענטש.

איינס. אדער ווייל איך האב גוט געמאכט מיין ריסערטש אויף דיר און איך ווייס אז דו ביסט דער מענטש, דער בעל דרך ארץ וואס איך קען טראסטן. קעי.
אדער קען זיין פשוט איך האב געזען איינמאל די טוסט עס און איך פארשטיי אז די טוסט עס איינמאל מסתם וועסט עס טון נאכאמאל.
אקעי סאו די צווייטע האב איך פארשטאנען, אז די צווייטע איז אזוי ווי איך האב געזען די טוסט עס לכאורה ביסט א בין איך אזא סארט מענטש, און וואס איז די ערשטע? די ערשטע ווייל איך האב געמאכט אסאך ריסערטש אויף דיר, איך האב גוט יסודות'דיג דורכגעטון די סוגיא פנחס גלויבער און איך האב אפגעמאכט אז. ער איז יסודות'דיג אזא מין מענטש.
סאו די ערשטע איז סאך שטערקער ווי די צווייטע, ניין? די צווייטע איז. אויבן אויף איז די ערשטע סאך שטערקער פון די צווייטע. יא.
סאו. די ערשטע איז פאנדעמענטל אנאליסיס און די צווייטע איז טעקניקעל אנאליסיס.
עקזעקטלי, יא. אקעי. יא. סאו סאו בעיסיקלי ווען ס'קומט צו סטאקס, לאמיר נעמען סטאקס. ס'דא ס'דא איין וועג פארוואס א מענטש זאל וועלן אינוועסטן אין א געוויסע קאמפאני, ווייל ער האט דורכגעטון די יסודות פון די קאמפאני. און ער האט אפגעמאכט אז דאס איז א קאמפעני וואס ס'לוינט זיך צו אינוועסטן, ער זעהט וויפיל זיי פארדינען, ער זעהט וויאזוי זיי האבן געמאכט סעילס איבער די לעצטע צוואַנציק יאר, ער זעהט וויאזוי ס'איז געשטיגן פון איין יאר צום צווייטן די סעילס, ער זעהט וויאזוי זייערע עקספענסעס איז זייער זייער גוט געמענעדזשט, ער זעהט אז יסודות'דיג איז דאס א קאמפעני וואס איך בין באקוועם צו זיין אין די קאמפעני. ווען דו קוקסט אויף אזא מין מהלך. געווענליך רעדט מען פון איינעם וואס ער זוכט אריינצוגיין אין א קאמפאני פאר א לאנגע צייט. ס'טייטש אינוועסטן און לאזן די אינוועסטמענט זיצן פאר א לאנגע צייט. אינוועסטן און לאזן די אינוועסטמענט זיצן ער וויל מאכן זיכער ער זיצט מיט א גוטע זאך. דאס אז די מארקעט גייט אראפגיין אביסל אדער אסאך גייט אים נישט צושאקלען צו שטארק ווייל איך ווייס אז איך בין אין א ריכטיגע פלאץ און איך האב עס דורכגעטון. דאס אז די עולם פארשטייט נאכנישט, עס איז דאך זייער פראבלעם. אבער איך פארשטיי פונקטליך וואו איך בין און איך בין זייער קאמפארטעבל מיט וואס איך האב. דאס איז די מהלך פון פאנדאמענטל אנאליסיס. די מהלך פון טעקניקל אנאליסיס על פי רוב איז נאר אינטערעסאנט פאר מענטשן וואס זוכן עכטע שארט טערם זאכן. אריין און ארויס.
אריין און ארויס. פינף טעג, א וואך, א טאג, א שעה, דאזענט מעטער, נישט קיין חילוק. ער זוכט מער די זאך אריין און ארויס. סאו אויב אויב דאס איז וואס ער זוכט, אינטערעסירט אים נישט צו שטארק צו מען רעדט פון א שטארקע קאמפאני וואס איז דא עד ימות המשיח. אים אינטערעסירט מער.

וועסט אים געבן א גוטע מתנה. יא.
אקעי, דאס איז א טשארט וואס דו מאכסט מיט דיין יונגל. אקעי. ס'איז אויך דא א טשארט אויף די סטאק מארקעט וואס דו קענסט זען די אלע ליינס ארויף און אראפ און וויאזוי די קאמפאני איז האט זיך אויפגעפירט איבער די לעצטע שטיקל צייט ווי לאנג ס'איז דיר נוגע צו וויסן, און דו זעסט לויט דעם אויב טעקניקלי איז דאס א קאמפאני וואס דו ווילסט אריינגיין יעצט. סאו ס'איז דא מענטשן, ס'איז דא אינוועסטער וואס זיי גייען קוקן נאר אויף פאנדעמענטל אנאליסיס. דא קאמפ אינוועסטערס גייען קוקן נאר אויף טעקניקל אנאליסיס און האבן דא א קאמבינעישן, ער גייט אביסל קוקן אויף פאנדעמענטל, אבער אזוי ווי ער וויל עס נאר האבן פאר א קורצע צייט, גייט ער זען וויאזוי האט די קאמפעני זיך אויפגעפירט איבער די לעצטע שטיקל צייט כדי צו קענען פרעדיקטן, צו קענען פאראויסזען מיט זיין בעסטע וואס איז געווען אין די לעצטע שטיקל צייט וואס עס גייט זיין אין די קומענדיגע שטיקל צייט לויט ווי לאנג ער וויל אינוועסטן.
סאו לאמיר זאגן, מסתם נישט פונקטליך, אבער לאמיר זאגן ער וויל אינוועסטן פאר א וואך.

אזא איינער וועט נישט קוקן אויף די טשארטס אויכעט, איך פארשטיי, אקעי, ער לערנט אפ די קאמפאני, וואס זיי טוהן, ווי אזוי זיי זענען אויפגעבויט, און וואס זייערע פרינציפן זענען, אבער איך גלייב אזא איינער וועט אויכעט קוקן ווי אזוי די קאמפאני האט למעשה פערפארמד, ניין?
יא, אבער דו דארפסט אבער וויסן די יסוד, די יסוד איז ער גייט קוקן אויף די פאנדעמענטל, די די טעקניקל וועט ער נאר קוקן צו טרעפן די בעסטע צייט אריינצוגיין, למשל אז דו ווילסט קויפן א ווילסט קויפן א. א פיס אוו פערניטשער לאמיר זאגן ווילסט קויפן א קאוטש פאר דיין הויז יא? האסט דורך געטוהן די סוגיא דו ווייסט הונדערט פראצענט אז דו ווילסט קויפן עי בי סי קאוטש דו ווייסט הונדערט פראצענט דארט דאס ווילסטו קויפן און דו ווייסט אויך אז דו ווילסט עס קויפן דווקא פון עי בי סי קאמפאני וואס זיי געבן די בעסטע קאסטומער סערוויס און זיי זענען די בעסטע די בעסטע אין די אין די מארקעט אקעי פיין די עי בי סי קאוטש קאסט פינף טויזנט דאלער
א פיינע גוטע באקוועמע קאוטש אבער דו ווייסט אז יוזשעלי אין די צייט פון די חגאות, פון די גוישע האלידעיס, איז דא א סעיל פון דרייסיג פראצענט, און דו קענסט עס קויפן פאר דריי אהאלב טויזנט דאלער. אקעי, יעצט איז לאמיר זאגן נאוועמבער, און און דו ווייסט אז יוזשעלי ביי די ענד אוו דעסעמבער איז ווען ס'קומט די סעיל, אקעי? סאו, אויב דיין רוקן טוט נישט זייער שטארק וויי און דו מוזט ממש היינט האבן די קאוטש און ס'איז נישט. ס'איז נישט א צייט וואס דו האסט אפגעמאכט אז דו מוזט היינט געבן די מתנה פאר דיין ווייב די קאוטש און דו קענסט ווארטן אפאר וואכן, ווען גייסטו עס קויפן? יעצט אדער א חודש ארום?
א חודש ארום. גייסט עס קויפן ביי דעצעמבער ווייל דו ווילסט האבן די סעיל. סאו די פאנדעמענטל איז דא, דו האסט אפגעמאכט אז די קאוטש איז ווערט און דו ווילסט עס קויפן און דו ווילסט הונדערט פראצענט אינוועסטן, אבער ביסט נישט קיין גולם צו צאלן פופצן הונדערט דאלער מער ווי דו דארפסט, זאלסטו גיין קוקן אויף טעקניקל אויך. אהה אהה. יעצט לאמיר דיר פרעגן פון די אנדערע זייט, עמיצער וואס מאכט א טעקניקעל אנעליסיס, יא? יעצט לאמיר זאגן ער קוקט דורך וויאזוי די קאמפאני האט פערפארמד, וויאזוי זייער התנהגות איז געווען במשך די לעצטע צוויי יאר, יא? דאס זאגט אים נישט אז די קאמפאני איז גוט אוועקגעשטעלט. די אלע זאכן וואס דו האסט פריער אויסגערעכנט וואס מען פרובירט צו דערגיין ביי א פאנדאמענטל אנעליסיס. מיין דאס זאגט אים לכאורה אז די קאמפעני האט גוטע רולס גוטע פאנדעישאנס און יא אלע אנדערע זאכן נישט אזוי? ס'קען זיין אז יא ס'קען זיין אז נישט. דו זעסט אז די קאמפעני האט גוט פערפארמד באט דו ווייסט נישט וואס איז די נשמה פון די קאמפעני דא אפשר האבן זיי גוט פערפארמד ווייל זיי האבן געהאט א געוויסע אייטעם וואס איז געווען גוט ווען ס'איז געווען קאוויד. אה כ'פארשטיי. למשל לאמיר נעמען א משל זום. יא.
אקעי זום. זום איז די. וואס ביי קאוויד איז דאס געווען זייער פאפולער ווען די עולם איז געווען איינגעשפארט האט מען גערעדט דורכן קאמפיוטער.
יא, סאו האט מען געמאכט ווירטשועל מיטינגס.
מ'האט געמאכט ווירטשועל מיטינגס, און ס'איז געווען זייער א שטארקע זאך דעמאלטס, און באמת איז עס יעצט אויך שטארק, ס'איז געווארן, ס'איז געווען אבער סאך שטערקער דעמאלטס, און יעצט איז עס שטערקער ווי ס'איז געווען פאר קאוויד.
פארוואס? איך מיין סתם. ס'איז געבליבן, ווייל מענטשן האבן זיך צוגעוואוינט, זיי האבן געזען אז זיי האבן הנאה פון די סיסטעם און זיי האבן געבליבן מיט עס, אקעי? אבער ווען איך זיץ יעצט אינמיטן קאוויד און איך מאך מיין פאנדעמענטל אנאליסיס, ביי די וועי איז דאך געווען א מורא'דיגע אינטערעסאנטע מציאות אז ווען די גאנצע מארקעט האט געטראסקעט זענען זיי ארויפגעגאנגען. ס'איז געווען מענטשן וואס האבן זיך, אפילו זיי האבן פארלוירן געלט אין די מארקעט, אויב האבן זיי געהאט שעירס אין זום דארטן האבן זיי געמאכט געלט. איז איז קוקסט אויף אזא קאמפאני פאנדאמענטעלי אקעי איז עס א שטארקע קאמפאני יא אבער אפשר איז די גאנצע זאך פארוואס עס גייט יעצט ארויף איז ווייל יעצט איז דא עפעס א געוויסע סיטואשען סיטואציע יא א מצב א מצב וואס דאס מאכט עס ארויפגיין יא אבער עס איז נישט ווייל דאס איז א זאך וואס איז דא פאר אייביג צו בלייבן אקעי נעם א קאמפאני ווי וואלמארט. וואלמארט איז באקאנט אז דארטן פארקויפט מען זאכן פאר ביליג, איז געווענליך ווען די עקאנאמי איז נישט די בעסטע, נישט די שטערקסטע, איז קען זיין וואלמארט דעמאלטס א קאמפאני וואס גייט שטארק ארויף, ווייל מענטשן וואס זוכן זיך צו שפארן געלט גייען דעמאלטס אהין, נעם א דאלער סטאר, אקעי, נעם די באזאר, סאו ס'איז א ס'איז א ס'איז א פאנדעמענטל זאך, אקעי, אונז גייען נישט יעצט אריינגיין אין יעדע קאמפאני, באט ס'איז א פאנדעמענטל זאך וואס דו דארפסט קוקן. צו דאס וואס דו זעסט אז ס'גייט יעצט ארויף אזוי שיין די קאמפעני פאר די לעצטע צוויי יאר איז וועגן ס'איז דא עפעס א טעמפערערי זאך אדער וועגן
אדער וועגן ס'איז באמת שטארק און האבן מיר דא זאכן וואס ס'קען אז ס'גייט ארויף ווייל ס'איז דא אסאך אסאך
ספעקולעישן אויף עס אסאך. אז מענטשן האבן חשבונות פארוואס ס'קען זיין אז די קאמפעני גייט זיין ווערט אסאך. יא. לאמיר זאגן אז ס'איז דא א דראג קאמפעני וואס ס'גייט ארויסקומען מיט א דראג וואס. ס'גייט מאכן אז יעדער איינער וואס האט נישט לא עלינו יענע מעשה נעמט א פיל, אזוי ווי מען נעמט פעניסילן פאר א טראוט סטרעפט, און ער ווערט אויסגעהיילט גראד. wow! די קאמפאני גייט מסתם בומען. אבער ס'איז דא איין זאך אז די fda דארף עס אפראוון.
און ס'קען זיין אז די fda גייט עס נישט אפראוון. סאו זיי ארבעטן זייער שטארק אויף די אפראוועל פראסעס. און עס גייט דורך אלע, כמעט אלע, אלע סטעפס כדי צו באקומען די fda אפראוועל, און מען האט שוין כמעט באקומען די fda אפראוועל, און וועגן יעדע מאל וואס עס באקומט נאך אפראוועל גייט עס ארויף נאך מער, און דו קוקסט אן נאר טעקניקלי קוקסט עס אן wow דאס איז א שטארקע קאמפאני דא גיי איך אינוועסטן דו כאפסט נישט אז ס'איז ס'איז כהררים התלויים בשערה איין זאך דארף געשען און פוף און די גאנצע זאך איז דערנאך. די fda זאגט אז. אז די fda זאגט אין די לעצטע, אין די לעצטע סטעפ ניין. ס'איז נישט אפראווד.
נישט אפראווד. פארוואס? ווייל ס'האט זיך אויסגעשטעלט אז ס'היילט אויס די ווערזשן פון יענע מחלה, אבער ס'ברענגט נאכדעם אלס א רעזאלט א צווייטע ווערזשן פון יענע מחלה וואס איז אסאך מער מסוכן.
פערטיג, די זאך איז אווער.
די זאך איז אווער.
פערטיג.
און וואס געשענט מיט דעם שיינעם הערליכן טשארט וואס דו האסט געבויעט דיין גאנצע. דיין גאנצע חתונה מאכן די קינדער מיט דיין גאנצע ריטייערמענט וואס געשענט מיט מיט די גאנצע זאך?
יא, דער בחור איז מער נישט דא. דער בחור איז מער נישט דא. יא.
און דו זאגסט איך פארשטיי נישט, כ'האב געזען אויף די טשארט אזוי שטארק יסודות'דיג די זאך, וואס איז פלוצלינג געשען?
סאו דאס קומט פון סתם קוקן אויף די טשארט און נישט אריין קוקן וואס ס'ליגט אונטער די טשארט.
יא. די בעסטע משל וואס איז דא, וואס דאס איז א משל וואס אסאך מענטשן נוצן אין די סטאק מארקעט, איז, ס'איז דא א קאמפאני וואס הייסט עפל קאמפיוטערס, יא. עפל הייסט פון די שטערקסטע קאמפעניס היינט אין די סטאק מארקעט, און ס'האט געהייסן פאר יארן לאנג יארן צוריק אויך אזוי, און ס'איז געגאנגען דעמאלטס, עפל איז געווען די wow, געגאנגען ארויף און ארויף און ארויף, און מען האט אנגעקוקט א מענטש וואס האט עפל סטאק, ער איז סאליד, wow, ווייסט ווער האט עפל סטאק?
יענער איז מסודר.
יא. איין טאג, מענטשן שטייען אויף צופרי. אן עפל סטאק טראסקעט ווי משוגע. מעשה שהיה. מעשה שהיה. און מענטשן קוקן, וויאזוי עפל סטאק, די גאנצע מארקעט איז גוט און עפל טראסקעט, וואס איז געשען?
פונקט די? פונקט דו. נו. מען האט עס נישט ערווארטעט פון דיר. יא. און די ענטפער איז געווען אז סטיוו דזשאבס, וואס איז די גרינדער פון עפל, האט דעמאלטס אנאונסט אז ער האט יענע מעשה. אהא.
און די פיל איז נישט אפראווד געווארן דורך די עף די עי. ער איז נישט דא בקיצור. יא. און דער עולם האט זיך דערזעהן מיט די מורא'דיגע מורא'דיגע שטארקע קאמפאני וואס זיי האבן, און און יא, און דערנאך, איך האב דיר געגעבן א משל וואס איז יעצט נוגע, אקעי? נוגע פאר די לעצטע פאר יאר, וואס איך טראכט אסאך פון די משל. ס'דא א קאמפאני וואס הייסט טעסלע, יעדער ווייסט פון טעסלע. אקעי, טעסלע אונער איז אילאן מאסק און ער איז שוין היינט א באס אויף טוויטער אויך, און די מאוומענט פון טעסלע סטאק איז זייער שטארק אנגעוואנדן לויט די רוח, מצב רוח פון אילאן מאסק יעדן טאג, ווייל ער האלט אין איין רעדן, ווען ער זאגט א ווארט אהער גייט עס ארויף, ווען ער זאגט א ווארט אהין גייט עס אראפ. סאו קומט אויס א מענטש זאגט wow איך בין אזוי עקסייטעד פאר טעסלע סטאק ווייל אילאן מאסק איז אזוי שטארק אין עס און ער מאכט עס בעסער און ער מאכט עס בעסער און ער מאכט עס בעסער, פיין ס'זאל טאקע גיין בעסער און בעסער אבער ווילאנג ס'איז אנגעוויזן אויף א מענטש א בשר ודם וואס היום כאן ומחר יא איז איז איז טאקע קען זיין פאנדעמענטעלי איז עס א שטארקע זאך קען זיין טעקניקלי איז עס א שטארקע זאך באט עטליסט ווייס וואס איז די פאנדעמענטל זאך וואס ס'טרייבט די קאמפאני אזוי שטארק? יעצט זאל א צווייטע קומען און ארגיוען, ניין, ס'האט גארנישט מיט אילאן מאסק, ס'האט מיט די פראדוקט. איך בין מסכים אויף די ארגיומענט, ס'איז נישט, איך ברענג עס נאר פאר א משל.
פארשטיי. סאו, אויף הלכה למעשה, וואס וואס איז די די חילוק למעשה צווישן מאכן א פאנדעמענטל אנאליסיס און א טעקניקל אנאליסיס, האסטו געזאגט? אז עמיצער וואס וויל אינוועסטן אויף לאנג לאנג לאנג טערם, עד זקנה ושיבה, יא, מאכט א פאנדאמענטל אנאליסיס, און עמיצער וואס וויל א טובל און ארויס, אזא איינער מאכט א טעקניקל אנאליסיס, און דאס איז אים גענוג.
יא? אויב דו ווילסט זאגן אהער אדער אהין איז דאס די ענטפער, יא. אבער ס'איז נישט אייביג הונדערט פראצענט דא און הונדערט פראצענט דא, מ'קען מאכן א קאמבינעישאן פון די צוויי אויך.
וואס טוסטו, אויב איך מעג פרעגן?
איך בין בעיקר אין טעקניקל אנאליסיס ווייל רוב זאכן וואס איך טו איז נישט פאר לאנג טערם, כ'קוק זייטיג מיט מיינע אויגן אויף די פאנדאמענטעלס. אקעי העסט פאנדאמענטעלס, דאס הייסט מ'קוקט אויף דיר, אקעי. יא, איך וויל פשוט וויסן און מאכן זיכער אז אז איך בין אפילו פאר דריי פיר טעג אין עפעס וויל איך נישט, כ'מיין וועגן א קליינע פיצי זאך וואס כ'האב פארזעהן, זיך דערזעהן אז ס'איז די. ס'איז געגאנגען לטמיון.
אהא אקעי ר' חיים ס'איז אריינגעקומען אפאר אפשר איך מיין פינעף זעקס זיבן אכט כאטש שוין ביי אכט קשיות בנוגע קעש אדווענס דאס איז די שמועס וואס דו האסט געגעבן וואס אונז האמיר געהאט אויף גיט געלט נומבער איין און צוואנציג יא איז זאל איך עס פרעגן זאל מען עס אדרעסירן איך מיין אז האסט דארטן אנגעוויזן אז מען קען. כ'וועל דיר זאגן וואס כ'האב מער ווייניגער ריוויוד אין דזשענערל בכלליות די זאך און און מ'קען איבערהערן יענע שמועס. און רוב פון די און רוב פון די שאלות זענען קשיות הלכה למעשה. דו האסט געמענטשאנט דארטן א געוויסע אפער, ס'דא א געוויסע אפערטוניטי, איטס א ביזנעס אפערטוניטי פון פעסיוו אינקאם טאקע, דאס איז דאך דיין דיין זאך, דיין מאטא, און מ'האט קשיות לגבי דעם, איז פרעג איך דיר, דאס זענען זאכן וואס ווערן אויסגעשמועסט דא אדער?
קוק אן, די בעסטע זאך איז אויב איינעם איז עס נוגע אויף למעשה, איז די בעסטע זאך ער שיקט א טעקסט און איך וועל אים בעזר השם אנהאקן מיט וועם איך דארף אים אנהאקן. ביוטיפול. פאון נומבער? עיט פאר פייוו פאר וואן עיט פייוו זירא טרי סעווען. יא, און לייג אריין די אותיות MCA, און איך וועל דיך בעזר השם טרייען צו דיירעקטן וואו צו גיין, אדער קענסט שיקן א אימעיל צו ask at chaimekstein דאט קאם, ask at chaimekstein. דאט קאם, און דאס איז אויכעט די פלאץ אויב דו ווילסט פרעגן עני שאלות דא אויף די פראגראם. פיין.
א גרויסן גרויסן שכוח רב חיים. מיי פלעזשער.